הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קוף כף ה' ניין שורות פון אויבן האט מען געהאט א מחלוקת אין די משנה אין די פריערדיגע דף אז ווען א כלי צוברעכט זיך איז דארף די שברי כלי זיין ראוי עפעס א באנוץ פאר א כלי איז נישט מוקצה, אבער רבי יהודה האלט אז ס'דארף זיין מעין מלאכה הראשונה, אז נישט פשט אז עס צוברעכט זיך און דו קענסט נאך נוצן דעם צובראכענעם שטיקל פאר עפעס א זאך איז גוט, אנישט איז עס נולד, ס'איז א נייע זאך, ס'מוז זיין א באנוץ וואס איז פריער געשטאנען צו באנוצן. יא? אזוי האבן מיר געהאט? עמיר זען א ברייתא, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, שברי תנור ישן, א צובראכענע אלטע תנור, הרי הן, האט עס הלכות שבת ככל הכלים הניטלים בחצר, אזוי ווי אלע צובראכענע כלים וואס מען טרעפט אין חצר, כ'מיין נישט דווקא חצר, אפילו רשות הרבים, אזוי האבן מיר געהאט אויבן. וואס אויב ס'איז דברי ר' מאיר, אזוי האלט ר' מאיר, ר' מאיר האלט ס'איז נישט מוקצה, רבי יודא אומר אין ניטלין, העיד רבי יוסי משום רבי אלעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלין בשבת אז מ'מעג עס מטלטל זיין שבת, און ועל כיסויו, און אויף דעם דעקל פונעם תנור, שאינו צריך בית יד, דארף נישט האבן קיין הענטל אז מען זאל עס מעגן שבת מטלטל זיין, וויבאלד ס'איז א דעקל פון א כלי. לאמיר אריינקוקן אין וואס קריגן זיך די צוויי תנאים ר' מאיר מיט ר' יודא. במאי קמיפלגי, וואס קריגן זיך ארום א צובראכענע אלטע אויוון שבת מען מעג מטלטל זיין? אמר אביי, לכאורה קריגן זיי זיך בעושין מעין מלאכה, און אבער ואין עושין מעין מלאכתן. כאטש מען קען מאכן נאך מיט די צובראכענע כלים און די צובראכענע אויוון א באנוץ, אבער מען קען עס נישט נוצן אויפן פריערדיגן אופן. און ואזדא רבי יודא לטעמיה, רבי יודא גייט לויט זיין טעם אין די משנה וואס ער האלט נולד, ממילא. איז זענען די שברים כאילו ס'איז ניי געבוירן געווארן יעצט שבת טאר מען עס נישט נוצן. ור' מאיר לטעמיה וואס ער האלט אז די צובראכענע קומען דאך פון זאגט רשי דאמר במתניתין לא בעינן מעין מלאכתן איז אביי זעצט איין די ברייתא פון א שברי תנור ישן די אלטע מחלוקת פון מסכת שבת נו פרעגט די גמרא מתקיף לה רבא אי הכי אויב מען קריגט זיך צו עס דארף זיין מעין מלאכה צו מעין מלאכתן, אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגי בשברי כלים בעלמא, וואס דארף מען גיין מאכן א מחלוקת ביי אלטע צובראכענע אויוון, צובראכענע כלים, די אלטע די אלטע מחלוקת. אלא אמר רבא מ'מוז דא זאגן אז דא קריגט מען זיך אין גאר עפעס אנדערש. בשברי דהאי תנור קמיפלגי, מען קריגט זיך אין א געוויסע סארט אויבן. דתנן האבן מיר געלערנט א משנה אין כלים, נתנו על פי הבור או על פי הדות. ער לייגט דעם תנור ביי על פי הבור אדער ביי על פי הדות. ער בויט אויף לאמיר זאגן אזא שטיקעלע, ער בויט אויף א שטיקעלע, ער בויט א בור אויפן קרקע, דער איז דא קוקסט נישט. יא? און ער נעמט דעם תנור און ער לייגט אים ארויף על פי הבור, און ער גייט דא אינעווענדיג אינעם בור אריינלייגן די קוילן און אנהייצן דעם תנור, אבער דער דער תנור שטייט נישט פונקטליך, ער דארף נאך נעמען א שטיין ונתן שם אבן, ער לייגט נאך א שטיין, צו בעלענסן צו גוט אריינפיטן דעם אויוון אין בור אריין, עס ווענדט זיך. רבי יהודה אומר אם מסיק מלמטה אויב ס'איז גענוג מען צינדט אן די פייער אונטן אינעם בור אונטערן תנור און והוא נסוק מלמעלה און דאס קאכט אויף דעם תנור אז ס'איז גענוג שוין דעמאלט זאג איך טמא דער תנור איז א תנור וואס קען מקבל זיין טומאה. נישט איך מיין איך מיין באלד וועט מען זעהן זיי קריגן זיך ארום אין עפעס א עפעס א מען לערנט אויף וואס הייסט א תנור? ואם לאו אויב דו מוזט נאך עקסטער מסיק זיין דעם תנור אזוי ווי א סתם א תנור פון אינעווענדיג טהור איז עס נישט מקבל טומאה וחכמים אומרים הואיל והוסק מכל מקום אויב דער תנור ווערט הייס נישט קיין חילוק וויאזוי איז טמא. שטאטעלעך. ובמאי קמיפלגי וואס וואס גייט פאר? זיי קריגן זיך בהאי קרא, שטייט תנור וכירים יותץ, א תנור און א כירה זאלט מען צושטויסן, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. יא, אז ס'פאלט ארויף א טויטע שרץ אויף א תנור, און אווער א תנור, דארף מען צושטויסן, וואס מיינט צושטויסן? וואס מיינט יותץ? איז רבי יהודה האלט, די ווארט יותץ איז דווקא א תנור וואס איז מחוסר נתיצה, טייטש יותץ פאסט ביי א זאך וואס איז מחובר לקרקע. א זאך וואס איז סתם א כלי איז ישבר, צוברעכן, אזוי שטייט ביי אנדערע כלים. איז וועגן דעם זאג איך אז וואס? אויב ס'איז מחוסר נתיצה ס'איז מחובר לקרקע, און מ'קען מיט דעם מאכן יותץ, דעמאלטס איז טמא. אבער א תנור וואס ס'הענגט.

ההוא לאידך גיסא. דאס קומט נישט מיקל צו זיין אז א תנור וואס איז נישט מחובר איז טהור, דאס קומט זאגן אז א תנור וואס איז מחובר איז אויך ראוי לקבל טומאה. ווייל דסלקא דעתך אמינא, איך וואלט דיר געקענט זאגן כיוון דחבריה בארעא, וויבאלד דו האסט גענומען דעם חידון דעם תנור האסטו מחבר געווען איז כגופא דארעא, די ערד קען נישט מקבל זיין טומאה, איז קא משמע לן טמאים יהיו לכם אפילו וואס? אפילו א תנור וואס איז מחובר ל. אבער א תנור וואס איז נישט מחובר לקרקע איז נאך אויכעט מקבל טומאה. ניין ס'איז א תנור, תנור וכיריים, טמאים הם, טמאים יהיו לכם. ואידך נמי, וואס וועט רבי יהודה טון מיט די ווארט טמאים יהיו לכם איז דאך משמע אז די פסוק קומט דאך מרבה זיין אפילו א תנור וואס איז נישט מחובר. ניין ההיא כדרב יהודה אמר שמואל דאמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת די גאנצע מחלוקת פון די חכמים מיט רבי יהודה דאס איז דווקא בהיסק ראשון די ערשטע מאל מען הייצט אויף דעם תנור איז געווען אזא סארט תנור אויף א פי הבור און אויף אזא אופן זאגט רבי יהודה אז די תנור איז נישט מקבל טומאה נאר אויב איז ער מחובר לקרקע אבל בהיסק שני אויב דער תנור לאמיר זאגן איז געווען לכתחילה מחובר לקרקע און מען האט שוין דארט געמאכט לאמיר זאגן א כלי מען האט שוין מען האט שוין מען האט שוין אנגעהייצט שוין געווארן א תנור נאכדעם נעמסטו אים אוועק פון דארט איז אויך רבי יהודה מודה אז עס איז מקבל טומאה אפילו תלוי בצוואר גמל אפילו ער מאכט א דיספאוזעבל עס הענגט אויף א האלז פון א קעמל איז טמאים יהיו לכם קומט זאגן די הלכה קומט אויס אז זיי קריגן זיך במחלוקת בהיסק ראשון בהיסק ראשון. על פי הבור, דעמאלטס האלט ר' יהודה אז ס'דארף זיין דווקא א תנור וואס איז מחובר לקרקע. אמר עולא, און לאמיר פארשטיין, לויט די חכמים, און והיסק ראשון לרבנן אפילו תלוי בצוואר גמל, אז די חכמים זאגן טמאים יהיו לכם יעקב משה, כ'הער נישט? טמאים יהיו לכם בהיסק שני. לויט די חכמים אפילו בהיסק ראשון איז טמאים יהיו לכם וואס? אז ס'איז נישט קיין חילוק ווי ס'איז אפילו ס'איז נישט מחובר. קומט אויס אז רבי יהודה וועט האלטן אז וואס? אז דער תנור דער תנור ווערט נישט קיין כלי נאר אויב ער איז מחובר לקרקע בהיסק ראשון. די חכמים האלטן ס'איז נישט קיין חילוק קומט אויס איז רבא מסביר אז די מחלוקת פון תנאים איז די זעלבע זאך בעניני מוקצה אז די ברייתא רעדט זיך פון א שברי תנור וואס מען האט די ערשטע מאל אנגעהייצט ווען עס איז נישט געווען מחובר לקרקע. איינער איז דא? די ברייתא וואס מען קריגט זיך לגבי שבת צו מען מעג מטלטל זיין א צובראכענע אלטע אויוון. רבי יודא האלט ס'נישט געווען קיין כלי ממילא איז דאך נישט דא וואס צו רעדן דא קען דאך נישט די שברי כלים זיין א כלי ממילא איז עס מוקצה דאס די ברייתא ר' מאיר האלט ווי חכמים זייער פשוט שברי תנור ישן הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר דברי ר' מאיר ווייל די חכמים האלטן אפילו בצוואר גמל איז ער א כלי סאו ער ווערט צובראכן קען ער דאך ווייטער נוצן. רבי יודא האלט נישט קיין כלי? האסט מיך געפרעגט פריער פארוואס דארף מען זיך קריגן ביי תנור, אויב די גאנצע מחלוקת איז נאר אין מוקצה מעין מלאכה צו מעין מלאכתו קען מען זיך קריגן ביי שברי כלים? ניין! מען קריגט זיך דא אין א אנדערע סארט הלכה, מען קריגט זיך דא צו דער תנור, צו ער, יא צו דער תנור וואס הענגט איז מקבל טומאה, צו ס'הייסט א כלי.

איז שבריו מיבעיא דארף מען נאך גיין זאגן א מחלוקת אז רבי יודא האלט אז א שברי תנור ישן איז נישט קיין כלי איז דאך פשוט אלא מאי מוז צוריק גיין צו פריער אמר רב אשי לעולם כדאמרן מעיקרא די ברייתא רעדט זיך אזוי ווי אונז האבן געזאגט פאראויס אז וואס מען קריגט זיך ארום צו א שברי כלי דארף זיין ראוי סתם פאר א מלאכה אדער פאר מלאכתן ראשונה און וואס קריגן זיי זיך בעושה איי וועסט מיך פרעגן. פארוואס דארף מען זיך קריגן ביי אויוון, מען קען זיך קריגן ביי שברי כלים, בעושה מעשה טפקא, אז דער שבר, דער צובראכענער שטיקל, אז דער צובראכענער שטיקל רעדט זיך אז מען קען עס נוצן אזוי ווי מען נוצט טפקא, אזוי ווי מ'מאכט מיט מיט נו, מ'לייגט די פייער פון אונטן און מ'לייגט אויף דעם אויף דעם קען מען קען מען קאכן. נעמט דעם שטיקל תנור, די צובראכענע שטיקל תנור, און לייגט פון אונטן פייער און ער קען אויף דעם, ער הייצט עס אן, ס'ווערט אזוי ווי א האט פלעיט. אויף אים, איז ור' מאיר לדבריו דרבי יודא קאמר ר' מאיר טענה'ט לדידי לויט מיר מעג מען מטלטל זיין די צובראכענע אויוון אפילו בעושין מעין מלאכה עס איז נישט ראוי נישט קיין חילוק אפילו עפעס א מלאכה טוט מען מיט דעם אלא לדידך לויט דיר וואס די האלטסט אז די שברי כלי דארף זיין מעין מלאכתו הראשונה. איז אודי לי מיהו דכהאי גוונא מלאכתו היא, זאג מיר כאטשיג אזוי ווען מען קאכט אויף אויף א טאן אויף א הייסע אויף א הייסע אייזן אויף א הייסע חרס איז אויכעט מעין מלאכתו ראשונה און מען זאל עס מעגן מטלטל זיין און רבי יודא האלט ניין לא דמי התם וואס די גאנצע זאך פון א אויוון הסיקו מבפנים הכא הסיקו מבחוץ איז עס צוויי אנדערע זאכן ס'איז דא אלס ס'איז נישט די זעלבע באנוץ ווען מען לייגט די פייער אין א באקס. און מ'לייגט אריין אין דעם א חלה, אדער מ'קאכט אזוי ווי פון אונטן. און נאך א זאך, התם, ווען דו רעדסט פון א גאנצע תנור איז מעומד, איז דער בצק. מעומד, זאגט רשי, בתנור אופין מעומד, שהפת דבוקה בדופני התנור ועומדת. נישט ער ליגט אויף דער ערד, והיינו מערב בשפיכת. אונז באקט מען היינט אין א תנור אויך אויף א ליגעדיג, נישט קיין חילוק. אבער הכא לאו מעומד. זיי זעמער וואס זיי קריגן זיך ארום אין די ערשטע מחלוקת'ן צו מ'האט געהאט אין די משנה צו מ'קען נוצן שבת א שברי כלים וואס איז נישט ראוי מלאכת הראשונים ס'מ ל העיד רבי יוסי משום רבי לעזער בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלין בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית יד, יא דאס איז די חלק הברייתא וואס מ'גייט צום סוף. איז אמר רבינא כמאן מטלטלינן האידנא, וועמען זעמער אונז היינט מטלטל כיסוי דתנורי דמתא מחסיא דאין להם בית אחיזה כמאן? כרב לעזער בן יעקב, גיימער ווי שיטה ווי רב לעזער בן יעקב. הייבט אן א פרישע משנה דף קכ"ה, ווער ס'איז יעצט אנגעקומען סענדי, ס'איז א אנדערע טאג אז מ'לערנט אביסל תורה. פרוביר עס אויס. זאגט די הייליגע גמרא, האבן, די הייליגע משנה, אמאליגע צייטן האט מען געדארפט שעפן וואסער, וויאזוי שעפט מען וואסער? מען לאזט אראפ א שטריק מיט א מיט א כלי, אדער נעמט מען א מעלאנע, וואס מען האט ארויסגענומען די אינעווענדיגע פון די מעלאנע, מען האט אויפגעשניטן אויבן אויף, האט מען געמאכט א היימישע כלי, איך נעם א פאמפקין, איך נעם ארויס די אינעווענדיגסטע, אבער דאס גייט נישט אראפ. וויאזוי קענסטו מאכן אז ווען ס'איז ליידיג זאל עס אראפגיין אין די וואסער? לייגט מען אריין אין דעם א שטיין, די שטיין וועגט, גייט ער אראפ ביז אונטן, און נאכדעם קען מען אים ארויסשעפן. אבער א שטיין איז מוקצה. און נישט נאר א שטיין איז מוקצה, אויב דו לייגסט אים אריין אינעם מעלאנע, אינעם, ווערט ער נאך א בסיס, א האלטער פאר די מוקצה.

גוט אריינגעהוקט, איז ער דאך א חלק פון די כלי, ווערט ער אויס מוקצה, ממלאין בה, ואם לאו, אויב פאלט ער אראפ נאכדעם, איז ער דאך א עקסטערע זאך, ווערט ער נישט בטל, אין ממלאין בה, דף קכ"ה עמוד ב'. אסאך מאל מאכט מען א פאטענט אויך מיט א צווייג, מען נעמט א צווייג, און מען בינדט צו ביים עק,

אז מען רעדט שוין פון פון אריינטאגן, צובינדן א שטיינדל אדער א זמורה צו א כלי, פאר מיר יעצט אוועק פון הלכות מוקצה צו א אנדערע הלכה. פקק החלון, די שאלה איז צו מען מעג צודעקן א פענסטער. היינט איז שוין א שיינע וועלט, מען קען געבן א רוק דעם פענסטער אהין און צוריק, אבער אבער האט א האלץ וואס איז געמאכט געווארן. צו פארמאכן דעם פענסטער. די שאלה איז צו דו מעגסט עס אריינלייגן שבת. אפשר זעט אויס ווי דו בויסט. וויאזוי ווייס איך ס'איז א חלק פונעם בנין? איז ר' אליעזר זאגט אזוי, בזמן שהוא קשור אז ער הענגט, ער איז צוגעבינדן צום וואנט, און נישט נאר ער הענגט נאר ותלוי. נישט מיט א לאנגע שטריק וואס די ברעט ליגט אויף דער ערד און קיינער ווייסט אפילו נישט אז דא דא א ווייער וואס איז א חלק פונעם בנין מען זעט אים זיין א חלק פונעם בנין ער הענגט אין די לופט באט נאכדעם טאקט מען אים אריין אין די וואנט מעג מען נישט קיין פראבלעם פוקקין בו אבער ואם לאו אויב איז ער נישט צוגעבינדן און ער הענגט אין די לופט אין פוקקין בו פארוואס אין פוקקין בו? זאגט רש"י דמחזי כמוסיף על הבנין, ס'זעהט אויס דו בויסט. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו, מ'וועט זעהן די גמרא די מארגענדיגע שיעור, זאגט די הייליגע גמרא תנן אונז האבן געלערנט אין א משנה שפעטער אבן שעל פי החבית, ער לייגט ארויף א שטיין אויף א פאס וויין און ער וויל יעצט גיין נעמען וויין שבת, אבער א שטיין איז מוקצה וואס טוט מען? מטה על צדה בייג דעם פאס, טלטול מן הצד, והיא און די שטיין נופלת. נאכדעם זאגט די משנה, מ'דארף אויסרעדן א שטיקל אויסווענדיג, וואס טוסטו אז דער פאס ליגט צווישן פעסער מ'קען אים נישט בייגן, מעגסט אים אפילו אויפהייבן און בייגן אין די זייט. אמר רבה, אמר רבי אמי, אמר רבי יוחנן. לא שנו, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מ'מעג אויפהייבן דעם פאס ווען ס'דא א שטיין אויף דעם, אלא בשוכח. דו האסט פארגעסן דעם, דו האסט נישט געוואלט אז די שטיין זאל ליגן אויף דעם פאס, האסט געהאלטן אינמיטן טראגן די שטיין, האסט עס אראפגעלייגט און האסט עס פארגעסן דארט, דעמאלטס זאג איך אז דו מעגסט אויפהייבן דעם פאס און מאכן טלטול מן הצד. אבל במניח אז דו לייגסט אראפ דעם שטיין און דו ווילסט די שטיין זאל ליגן דא אויף דעם פאס, איז די פראבלעם נישט די שטיין, איז שוין די פראבלעם די פאס אויך, ווייל די פאס איז א בסיס פאר די מוקצה. א וואס א הענטל? ניין, א שטיין איז נישט קיין הענטל. א שטיין איז מוקצה מחמת גופו, וואס א שטיין? א שטיין איז א הארבערע איסור פון די פריערדיגע מוקצה. ניין ווייל נעכטן האבן מיר געלערנט אז מ'מעג אויפהייבן א מוקצה ווען מ'דארף די פלאץ, דאס איז א כלי כאטשיג, א כלי א איסור'דיגע כלי, נאכדעם דא מוקצה מחמת גופו, א שטיין גארנישט, מ'קען גארנישט טון מיט דעם. און ר' יוסף זאגט נאך פון ר' אמי און פון ר' יוחנן אנדערש, ניין? לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מ'טאר נישט אויפהייבן דעם שטיין אלא בשוכח. דעמאלט זאג איך אז וואס, אבל במניח איז גאר פארקערט, נעשה כיסוי לחבית, ער ווערט דער דעקל פארן פאס, קומט אויס רבה מיט רבי יוסף קריגן זיך ארום וואס רבי יוחנן האלט ווען א שטיין ליגט אויף א פי החבית צו ער קען ווערן א כלי, איז אמר רבה. מותבינן אשמעתא לכאורה, איך קען מיך אליינס אפפרעגן פון אונזער משנה דא, ווייל דא שטייט דא אבן שבקירויה אז דו לייגסט אריין א שטיין אין א אין א אויסגעהוילטע מעלאונע, פאמפקין, איז אם ממלאין בה ואינה נופלת עס פאלט נישט אראפ, דעמאלט זאג איך ממלאין בה מעגסטו אנפילן, זעה איך פון דא אז ווען דו לייגסט אריין א שטיין אין א כלי און ער ווערט. א חלק פון די כלי ווערט דער שטיין אויך כלי, וואלט איך ווען געדארפט זיין דא אויכעט ווען מען לייגט ארויף א שטיין אויף א פאס אז עס זאל ווערן א כלי, ער פרעגט זיך אליינס אפ רבה, אבער לא היא ס'איז נישט קיין קשיא זאגט ער, ווייל התם כיוון דהדקה, וויבאלד איך האב עס אריינגעטאקט, איך האב עס צוגעבינדן, איז שויא דופן, איך האב געמאכט דא א דופן, פונקט ווי די וואנט. ס'איז געווארן א? יא, די האלץ פונעם טיש איז א שטיקל מוקצה האלץ? ניין, ס'איז געווארן א חלק פון די כלי. גייט ר' יוסף זאגן אז איך קען מיך פארקערט, אמר ר' יוסף ומותבינן אשמעתין. לכאורה איך קען מיך אפפרעגן מיין מיין מיין הלכה ווייל שטייט שטייט שפעטער אין די משנה אם לאו אויב האסטו עס נישט אריינגעטאקט, די שטיין ליגט פלעין אינעם פאמפקין. און ער פאלט ארויס, טאר מען נישט מטלטל זיין דעם פאמפקין? איז דאך געדרונגען פון דא, זע איך דאך פון דא, פארוואס זאג איך אז אויב איך לייג אראפ א שטיין אויף א חבית און איך וויל ס'זאל דארט ליגן ווערט ער א כלי? אבער ולא היא ווייל כיוון דלא הדקה בט, התם כיוון דלא הדקה בטולי בטלה. אז דו לייגסט פלעין אראפ א שטיין אין א פאמפקין און דו גייסט אריינלייגן וואסער ווייסטו אז דער שטיין גייט ארויספאלן. בלייבט ער א שטיין, אבער ווען דו לייגסט אראפ אויף א חבית א שטיין, ער פאלט נישט אראפ פון דארט, מען דארף אים נישט מהדק זיין, יא ס'שטימט? זאגט רש"י ולא היא לא קשיא לי, ווייל דהתם הואיל ולא קשרה, לא חזיא למלאות דהא נפלה. והאי לאו הדקה בטולי מבטלה מתורת איז גלי דעת אבל כיסוי חבית הנחה משויא ליה כלי איך לייג אים ארויף אויף א חבית מאך אים אויף א כלי, אפנים האבן מיר א מחלוקת איז למעשה במאי קמיפלגי וואס איז די נקודה פון די מחלוקת מר סבר, רבה האלט וואס ער זאגט בשם רב אבא בשם רבי יוחנן בעינן מעשה כדי צו מאכן פון א שטיין אויס מוקצה קען מען נישט פלעין טראכטן אדער אראפלייגן, מען דארף עפעס טון מיטן שטיין, א מעשה, צובינדן, אריינטאגן, דעמאלטס ווערט א שטיין אויס מוקצה, אבער רב יוסף האלט ומר סבר לא בעינן מעשה, וואס מיינט לא בעינן מעשה? גארנישט, די לייגסט אים אראפ אויף א חבית, מיט דעם האסטו געוויזן אז ס'איז אויס. מקצה ואזדו לטעמייהו ר' אמי מיט ר' אסי נאכאמאל רבה זאגט נאך בשם ר' אמי און ר' יוסף זאגט נאך בשם ר' אסי אז וואס דכי אתא רב דימי רב דימי איז געקומען אמר ר' חנינא אז ר' חנינא ואמרי לה ס'דא וואס זאגן ר' זירא אמר ר' חנינא פעם אחת הלך רבי למקום אחד רבי איז אמאל געווען ערב שבת אין א פלאץ ומצא נדבך של אבנים ער האט געטראפן דארט שטיינער וואס זענען געווען אויף דער ערד גרייט צו בויען מיט דעם א הויז, ואמר לתלמידיו האט רבינו הקדוש געזאגט פאר זיינע תלמידים, צאו וחשבו, גייטס און טראכטס אויף די שטיינער אז מען גייט דאס נוצן שבת כדי שנשב עליהן למחר. אבער ולא הצריכן רבי למעשה, רבי האט נישט פארלאנגט אז מען זאל עפעס טוהן א הכנה מיט די שטיינער נאר צאו וחשבו רבי יוחנן אמר ניין רבי איז יא הצריכן רבי למעשה און לויט רבי יוחנן מאי אמר להו וואס האט רבי געזאגט פאר די תלמידים און אין דעם קריגן זיך ארום רבי אמי מיט רבי אסי רבה אמר רבי אמי אמר צאו ולמדום אמר להו גייטס, זייטס מסדר די שטיינער אז מען זאל קענען זיצן אויף דעם, אז מען זאל עס נישט דארפן טאטשן שבת. זאגט רשי צאו ולמדום, סדרו אותם והושיבום כדי שלא יצטרך ליגע בהם למחר, לפי שאין הזמנה במעשה כל דהו מועלת לאבן, א שטיין ווערט נישט אויס מוקצה מיט דעם וואס דו מאכסט א מעשה כל דהו. זאגט רשי ורבי אמי לטעמיה דאמר לעיל אין אבן נעשית כלי בהנחה, וועגן דעם האלט ער אז אויב דו האסט עס אראפגעלייגט אויף א פאס טארסטו שוין נישט אויפהייבן דעם פאס אויך נישט ווייל ס'איז שוין נישטא קיין טלטול מן הצד און די פראבלעם איז נישט די שטיין. טלטול מן הצד מיינט ווען ווען עס איז דא א מוקצה דא איך האב עס נישט אבער אז איך וואלט אז איך וויל אז עס זאל דא ליגן טאר איך און רבי אסי אמר צאו ושפשפום אמר להו און זאלן זיי אביסל אפרייבן פון פון די בלאטע. זאגט רש"י מן הטיט, שיהו נאות לישב ולמחר תלמדום, מארגן קען מען עס שוין אויפהייבן ווייל עס איז שוין נישט מוקצה. און אזוי פסק'נען מיר, א שטיין ווערט נישט אויס מוקצה במעשה כל דהו. קען זיצן אויף מוקצה, מען מעג, מען מעג, מען מעג הנאה האבן פון מוקצה, מען מעג טאטשן מוקצה, טאר נישט מטלטל זיין מוקצה, און מען פסק'נט ווי ר' יוחנן, ווי ווי די וועג אז דו נעמסט א שטיין און דו לייגסט אים אראפ אויף א פאס, אויב איז געווען מניח קענסטו נישט נוצן דעם פאס שבת. דאס איז די פראבלעם אז מען דארף זיך בודק זיין ערב שבת. די טאשן פון מוקצה און די בעט פון מוקצה, אסאך מאל איך האב פארגעסן עפעס אויפן בעט, אבער אז דו לייגסט אראפ אויפן בעט אויפן דעק אונטער דיין קישן דארט ליגט דיין דיין ריקארדער מיט דיין וואס קענסטו טון שבת איז מוקצה. איתמר האבן מיר געלערנט ר' יוסי בן שאול אמר סואר של קורות הוה, די מעשה איז נישט געווען קיין קיין שטיינער ס'איז געווען א א גאנצע באנדל פון בימס, רבי האט געהייסן מען זאל גיין אנגרייטן רבי יוחנן בן שאול אמר גשוש של ספינה הוה ס'איז געווען די שטעקן וואס מען מעסט, מען קוקט צו א שיף קען אריין גיין אין וואסער צו ער וועט נישט אנקומען זאגט רש"י לידע שיש בעומקן שתוכל הספינה להלך בהם זאגט די גמרא מאן דאמר גשוש דער וואס זאגט אז רבי האט געלאזט מטלטל זיין מיט א הכנה כל דהו א גשוש איז נישט כל שכן סואר. כל שכן סואר אבער מאן דאמר סואר, אבל גשוש קפיד עליה, ס'איז מוקצה מחמת חסרון כיס זאגט רש"י, וואס אויב אפילו ר' שמעון וועט אויך האלטן וואס האלט נישט קיין מוקצה אז די מוקצה איז יא אסור. מ'הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן מ'קען פרובירן פון דאס ניי. ס'איז געשטאנען אין די משנה אז דו נעמסט א צווייג, א זמורה, און דו בינדסט עס צו צו א טפיח, א טפיח איז א קליינע א כלי, מעג מען אנפילן שבת מיט דעם, ס'ווערט א כלי. איז זאגט די גמרא, איז משמע פון די משנה אז אויב ס'איז קשורה אין לא קשורה לא, אויב איז עס נישט צוגעבינדן נישט לימא מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא מ'לערנט אין די ברייתא חריות של דקל שגדרן לעצים א מענטש האט אנגעגרייט שטיקלעך צווייגן הארטע צווייגן פאר עצים פאר הסקה איז מוקצה יא ונמלך עליהן נאכדעם האסט דיך מימלך געווען דו ווילסט עס נוצן לישיבה צריך לקשור דארפסט עס גיין צוזאמבינדן פאר שבת דארפסט מאכן א מעשה צו ווייזן אז וואס אז דו נעמסט עס ארויס פון מוקצה פון הסקה דו ווילסט עס לישיבה, אבער אז דו בינדסט עס נישט צאם טארסטו עס נישט נוצן, מען קען נישט מייחד זיין א כלי במחשבה, ר' שמעון גמליאל אומר אין צריך לקשר. איז לכאורה די זעלבע זאך אז דו האסט דא א זמורה און דו ביסט מחליט אז דו ווילסט עס נוצן פאר א טפיח, פאר א הענטל צו שעפן וואסער, און די משנה זאגט זמורה שהיא קשורה איז דאך משמע קשורה אין, איז לכאורה לימא דלא כר' שמעון, זאגט די גמרא ניין, אמר רב ששת אפילו תימא ר' שמעון גמליאל, הכא במאי עסקינן דא רעדט מען במחוברת באביה ווען די זמורה איז נאך מחובר צום בוים דער צווייג איז נאך מחובר צום וויין שטאק איז דעמאלטס איז נישט גענוג במחשבה דארפסט עס גיין צובינדן מיטן טפיח אבער סתם א צווייגעלע וואס ליגט אויף דער ערד איז שוין גרייט פאר הסקה איז ר' שמעון גייט טאקע האלטן לויט אים אז ס'גענוג אז דו שטעקסט אים אריין אינעם טפיח און דו לאזט אים אראפ. פרעגט די גמרא וואס הייסט מחובר? אי הכי אויב אזוי קא משתמש במחובר לקרקע, איז וויש וואס האסטו האבן אז דאס איז סיבה אין צום תפיח, מען טאר זיך נישט משתמש זיין במחובר? די חכמים האבן דאך געמאכט א גזירה, כ'האב מורא דו וועסט קומען רייסן. זאגט רש"י אפילו קשרה מבעוד יום. ענפערט די גמרא למטה מג', אז ס'איז אונטער פון דריי טפחים זאגט רש"י סמוך לקרקע, דארט איז דאך נישט דא די גזירה פון פון מ'טאר נישט שבת משתמש זיין, די חכמים האבן נישט געמאכט קיין גזירה אויף ערד, מ'מעג טאטשען גראז שבת, כ'האב נישט געזאגט מ'גייט קומען רייסן גראז, נישט טאטשן א בוים, א זאך וואס איז העכער דריי טפחים פון דר'ערד, איז ממילא לאמיר זאגן ער האט א כגון לשאוב מן המעין שאינו עמוק, ער האט א זמורה וואס איז מחובר צום גפן, צום וויין שטאק, און אונטער דריי טפחים, און ער האט נישט אזא טיפע קוואל, ער וויל פשוט אראפלאזן א קליינעם טעפעלע, איז מותר להשתמש באילן למטה מג', שוין. נו זאגט די גמרא רב אשי אמר א אנדערע תירוץ, אפילו תימא בתלושה גזירה שמא יקטום, א זמורה האב איך מורא אויב ס'איז נישט צוגעבינדען. איז נאכאמאל, וואס ווילסטו טון מיט די זמורה יואליש? אויב דו ווילסט גיין זיצן אויף דעם, האלט נאך ווייטער רבי שמעון גמליאל ס'איז גענוג במחשבה. איך טראכט פאר שבת איך וויל עס, אויב דו ווילסט גיין מאכן מיט דעם א פאטענט האב איך מורא פארקערט ס'איז צו לאנג, און איך האב מורא אז דו וועסט קומען אז דו וועסט קומען אפברעכן, איז אז ס'איז צוגעבינדן שטייט עס שוין אזוי ווי ס'שטייט. ברוך השם. פקק החלון אויך נאך? און מארגען מיר גייען אין דעם צווייטן חלק משנה וואס מ'קריגט זיך דא ארום, ס'איז שוין א גרויסע דף. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, סענדי אז מען שטייט אויף צופרי, א יונגערמאן וואס גייט ארבעטן, און א גאנצע טאג איז מען אינדרויסן ביזי מיט דאס מיט יענץ, מען פארגעסט אינגאנצן, מען פארגעסט בכלל פון תכלית, צופרי אז מען שטייט אויף, מען לערנט אביסל גמרא, דאס בלייבט, און די מלמדים וויל איך מחזק זיין, און די מנהלים וויל איך מחזק זיין, אלע וואס האבן צוטון מיט קינדער, זאלן וויסן אז מען זיצט מיט קינדער און מען לייגט אריין אין זיי, יעדע זאך וואס מען לייגט אריין אין זיי, יעדע דיבור וואס מען רעדט צו א קינד, צום סוף גייט עס ברענגען פירות, יעצט בשעת מעשה קען זיין מען זעט עס נישט, איך טרעף היינט בחורים וואס איך האב שוין יארן נישט געזען, זיי האבן געלערנט אין ישיבה פאר צוועלף יאר צוריק, תלמידים וואס האבן געלערנט ביי מיר פאר פופצן יאר צוריק, איך בין געזיצן אין חדר דעמאלטס, איך האב געלערנט, איך האב גערעדט דיבורי יראת שמים, און איך האב גערעדט אביסל פונעם אייבערשטן, און זיי זאגן היינט אז ס'באגלייט זיי. דעמאלטס בשעת מעשה קען זיין האב איך געמיינט אז וואס האב איך צו קומען דא בכלל אין חדר, ווער דארף מיך בכלל? און יעדע ווארט וואס מען רעדט צו א קינד גייט אריין אין א קינד. מען לערנט זיי אויס דאווענען, מען לערנט זיי אויס יראת שמים, מען רעדט צו זיי פון שיינע מידות. מען קען דיר נישט זאגן וואס זאלסט רעדן צו די קינדער, וואס ס'קומט אריין, וואס ס'קומט אריין. מען קען גיין זאגן פאר א, מען קען גיין זאגן פאר א בחור וואס רעדט מען ביי א באשאו, וואס רעדט מען ביי א באשאו, דו ביסט א געזונטער בחור, און דאס איז, וואס וועט אויסקומען צו רעדן, וואס זאל איך היינט רעדן צו די קינדער? אז דו זעסט ווי א קינד געבט א שטויס א צווייטן, דארפסטו מאכן א שיינע שמועס אז אכטונג געבן נישט טשעפען א צווייטן, אדער זען א קינד ווארפט אראפ עפעס אויף דער ערד, מאכן א שיינע שמועס אז נישט אראפ ווארפן זאכן אויף דער ערד. קינדער האבן זייער ליב צו שמועסן, און דער מלמד דארף זיין גענוג קלוג איינצוטיילן דעם טאג, חלק לערנט מען, א חלק א חלק דאווענט מען און א חלק שמועסט מען א חלק שמועסט מען ס'איז דא אסאך סיפורי צדיקים היינט מעשה ביכלעך וואס מען קען ליינען און ליינען און פארציילן קינדער קינדער ווערן צוגעקלעבט צו מעשיות אייבישטער העלפן.